חי אלול איז דער טאג וואס זענען געבארן געווארן די צוויי מאורות הגדולים, ווי דער לשון איז אין חומש בראשית. עס איז געבארן געווארן דער בעל שם טוב וואס ער איז מייסד פון תורת החסידות הכללית, און דער אלטער רבי, מייסד פון תורת חסידות חבד. דער בעל שם טוב איז געבארן געווארן אין שנת נחת תנ ח, און דער אלטער רבי איז געבארן געווארן אין שנת קהת תק תק ה איז זאגט דער רבי אז די חי אלול קומט אלעמאל אויס בסמיכות צו שבת פרשת תבוא אדער בשבת פרשת תבוא אליין, עס קומט אלעמאל אויס אדער אין אדער אין די וואך אזוי ווי היינט, היינט איז די וואך די וואך איז די פרשה שבת תבוא תשפ ב איז מיטוואך זיין חי אלול איז מיטוואך איז דאס אין אין אין די פרשה פון פרשת כי תבוא, און וויבאלד אז אלע מועדי השנה

וואס ווערן געלייענט אין די זמנים אין וועלכע זיי זיינען חל, דער רבי ברענגט אראפ דעם באוואוסטן שלה אין חלק תורה שבכתב, אין אנהייב פרשת וישב, וואס יעמאלט אין פרשת וישב קומט דאך אויס אלע יארן קומט דאך אויס אלעמאל חנוכה אין פרשת וישב, די זעלבע זאך איז זיכער וועגן די אלע אנדערע, ווען ס'קומט אויס פורים די פרשה וואס איז אין פורים, די פרשה וואס ס'קומט אויס אין שבועות, יעדמאל דארף מען געפינען אין די פרשה פון וישב א שייכות מיט דעם ענין פון חנוכה, יעדער יום טוב, יעדער זמן וואס איז מיועד, יעדער מועד מוז מען געפינען אין די פרשת השבוע, זאגט דער רבי ממילא דארף מען זאגן אז אין פרשת תבוא איז מרומז אויך דער תוכן פון חי אלול, ובפרט אז ער ווערט אנגערופן יום טוב און מועד כידוע, חי אלול ווערט דאך אנגערופן א יום טוב, ווי ס'ווערט געברענגט אין די שיחות פון פריערדיגן רבי'ן אז אין דעם יאר תרנ ז ווען ער איז געווען זיבעצן יאר אלט האט אים דער זיין טאטע דער רבי רשב אים געזאגט דעם טאג פריערט אז מארגן אינדערפרי זאל ער גיין ער זאל גיין אין מקווה און נישט זאגן קיין תחנון, און אויף מארגן ווען ס'איז געווען חי אלול האט אים דער פריערדיגע רבי האט אים דער רבי רשב געזאגט צום פריערדיגן רבין א גוטן יום טוב, ס'איז יום טוב וואס איז געבארן געווארן דער בעל שם טוב און דער אלטער רבי, במילא מוז מען זאגן אז מוז מען טרעפן א שייכות פון חי אלול די הולדה פונעם בעל שם טוב און דעם אלטן רבין אין די פרשת כי תבוא, אות ב'.

וואו דער פסוק איז מפרט וירשתה וישבת בה, ווארום שטייט דאך והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך וירשתה וישבת בה, נאר ווי חזל, די גמרא לערנט אפ אין קידושין אז אומעטום וואו עס שטייט כי תבוא וכיוצא בזה וואו שטייט א לשון פון כי תבוא אדער אזא סארט לשון, מיינט עס לאחר ירושה וישיבה, לאחר ירושה וישיבה מיינט דאס

פרט לך הכתוב באחד מהן לאחר ירושה וישיבה, פון וואנט לערנט מען עס ארויס אין גמרא קידושין פון אונזער פרשה, וואס ביי אונז אין די פרשה שטייט והיה כי תבוא, און נאכדעם שטייט וירשתה וישבת בה, לערנט זיך ארויס אז אין יעדן מאל וואס ס'ווערט דערמאנט אין תורה כי תבוא, מיינט עס לאחר ירושה וישיבה, זאגט דער רבי פון דעם לערנט זיך ארויס נאך א געשמאקע זאך, ליגט דאס אבער אין דעם תוכן פון ווארט תבוא גופא,

די הלכה איז אז ביכורים דארף מען ברענגען נאך די פֿערצן יאר, נאך די זיבן יאר פון די מלחמה און זיבן יאר פון צוטיילן, נאר נאך די י ד שנה, ווי די גמרא זאגט אין זבחים, שכבשו וחלקו גאנץ ארץ ישראל, און ווי מען האט שוין אמאל מבאר געווען, ס'מבואר אין ליקוטי שיחות חלק ט', דעם דיוק לשון רשי אין אנהייב פון אונזער סדרה, זייער געשמאק ווי רשי איז מדייק און פון דעם קען מען ארויסלערנען, רשי זאגט אזוי, מגיד, שלא נתחייבו בביכורים עד שכבשו את הארץ וחילקוה, א געוואלדיגער א געוואלדיגער לשון אנדערש ווי ס'וואלט געקענט שטיין און ווי ס'שטייט אין אנדערע ערטער, און ער זאגט נישט על דרך ווי דער לשון הכתוב לאחר ירושה וישיבה, שטייט דאך אין שטייט דאך אין פסוק וירשתה וישבת בה, און לכאורה וואלט מען געקענט טייטשן אז נאכדעם וואס איינער קומט אריין און ער האט שוין זיין פעלד קען ער ברענגען ביכורים. זאגט רשי ניין, ס'רעדט זיך וועגן כבשו את הארץ וחילקוה, ס'גייט נישט אויף דעם יחיד, ס'גייט אויפן כובש זיין דעם גאנצן ארץ און צוטיילן דעם גאנצן ארץ, זייער א געשמאקער דיוק וואס רשי זאגט דא. וואס מיינט דאס פון דעם? זאגט נישט על דרך ווי די לשון הכתוב לאחר ירושה וישיבה נישט דיין פרטית'דיגע נאר אלעמענס, אז דערמיט איז רשי מדגיש אז וירשתה וישבת בה דא ווען ס'שטייט דאך דער פסוק וירשתה וישבת בה, ווייל לכאורה ווען מ'לערנט דעם פסוק אן רשי, ווייט ער נישט ברענגט עס אראפ אין גמרא, דערנאך בלייבט שוין די הלכה אזוי, אבער ווען אבער אן רשי ווען מ'לערנט דעם פסוק ווי ס'שטייט אין פסוק וירשתה וישבת בה, וואלט מען קענען זאגן אז ס'גייט אויף א יחיד, אז יעדער איינער וואס אריינגייט אין ארץ ישראל אין זיבן יאר האט מען איינגענומען, דעם אכטן יאר האט מען געמאכט האט ער שוין האט איינער א גרויסער חלק האט שוין דעם ניינטן דעם צענטן יאר געקראגן א חלק אין ארץ ישראל, זיי האבן שוין געהאט א צוויי דריי יאר וואס זיי האבן שוין קענט ברענגען ביקורים, דארפן זיי ברענגען ביקורים, שטייט וירשתה וישבת, זאגט רשי ניין, עד שכבשו את הארץ וחילקוה נישט איינער נאר אלע דאס דארף זיין אז אלע האבן דאס געמאכט. וואס מיינט רשי מיט דעם ענין פון עד שכבשו את הארץ וחילקוה, דאס מיינט כיבוש וחילוק הארץ פון גאנצן לאנד וואס האט גענומען י ד שנה, דערפאר איז רשי מדגיש אז מ'איז נישט מחוייב ווען דו קומסט אריין אין ארץ ישראל און דו קריגסט דיין חלק, סאו ס'דארף מען ברענגען ביכורים, נאר ביכורים דארף מען ברענגען ווען דער לעצטער איד, נאך ווען ס'איז אנגעקומען צום סוף פֿערצן יאר, דער לעצטער איד האט באקומען זיין חלק, פון יעמאלט הייבט זיך אן דער ענין פון די מצוה פון ביכורים.

תּבֿוא, מען מוז עס געפֿונען, וויבאַלד האָט מען געזאָגט אַז יעדער זאַך ווערט מרומז אינעם וואָרט ווי די פּרשה הייסט, מוז מען געפֿינען דאָס אויכעט אַז תּבֿוא מיינט אַז אַלע זאָלן אַרײַנקומען און אַלע זאָלן קריגן זייער אָרט און ס'זאָל ווערן צוטיילט די גאַנצע לאַנד, נישט נאָר אַז אַ גרויסער חלק, אַכציק ניינציק פּראָצענט פֿון אידן האָבן שוין געקראָגן זייער חלק, פֿון דעסטוועגן איז דאָס נישט דער ענין פֿון, נאָך נישט דער ענין פֿון קומען, נאָר עס דאַרף זײַן אַלע זאָלן זײַן דאָרטן און דער ביאור בזה, וועט דער רבי געבן אַ ביאור וואָס דאָס איז,

על דרך ווי מען געפינט ביי ביאה במים שטייט א לשון ביאה במים שטייט א לשון וטהר אין פרשת שמיני ביאה במים וטהר וואס דאס מיינט דער ענין פון טבילה דארטן שטייט קלאר דארף דאך זיין אפילו א האר אויך בא במים אפילו חס ושלום אז איין האר שטעקט ארויס דער רבי ברענגט אראפ אין די הערות אז דער צמח צדק שרייבט אז אז ווען עפעס האט ארויסגעשטעקט פון די וואסער ווייזט אויס אז לכולי עלמא דאס דאורייתא אז ס'איז נישט גוט און ס'איז נישט קיין ענין פון רובו ככולו נאר ס'דארף זיין דווקא אינגאנצן אריינגעקומען אין די וואסער דערפאר מיינט תבוא דווקא לאחר ירושה וישיבה וויבאלד אז תבוא איז אויך ביי דעם ענין פון טומאה און ביי דעם ענין פון טבילה אז ס'דארף זיין אינגאנצן אפילו א האר זאל נישט בלייבן. און וואס מיינט דער ענין פון תבוא? תבוא מיינט לאחר ירושה וישיבה. איז אין תבוא אליין ווערט שוין מרומז ביידע זאכן, סיי אריינקומען און סיי אריינקומען אינגאנצן, אלע זאלן האבן אריינגעקומען ווי געלערנט פריערט, ווי רש"י טייטשט דעם ענין פון חילוק פון, ער איז מדגיש דעם ענין פון, וואס דארף זיין דער ענין פון כיבוש וחילוק הארץ, נישט קיין כיבוש וחילוק פון א יחיד, ווייל נאר דאן איז מען אינגאנצן אריין אין ארץ ישראל, ווען קען מען עס אנרופן אריין אינגאנצן אין ארץ ישראל? אין אַן אופֿן פֿון התיישבֿות, ווען איז דאָס ווערט דאָס אָנגערופֿן תּבֿוא, ווען אַלע זענען שוין אַרײַנגעקומען און אַלע זיצן, יעדער איינער האָט שוין זײַן חלק, וואָס מע האָט אים צוגעטיילט. און דער רבי זאָגט דאָך נאָך מער, מצד דער אַחדות פֿון ייִדן, ייִדן זענען דאָך, האָבן דאָך אַחדות, זענען דאָך אַלע איינס, איז כּל זמן עס איז נישט געווען די התיישבֿות פֿון אַלע ייִדן, וואָס דאַרפֿן זײַן דאָרט, דער רבי איז מדגיש פון אלע אידן וואס דארפן זיין דארטן ווייל ס'גייט ארויף נאר אויף די ניין מיט א האלבן שבטים, בני גד און ראובן און חצי שבט המנשה זענען דאך נישט אריינגעגיין, איז כל זמן ס'נישט אריינגעגאנגען די אלע ניין מיט א האלבן שבטים און זיי האבן אלע געקראגן זייער ארט, פעלט אויך אין דעם תבוא פון יעדער אידן. ס'פעלט אין דעם תבוא פון יעדן אידן, ווען ווערט עס אנגערופן תבוא? ווען אלע קריגן זייער פלאץ. הגם ביי אים בפרט איז עס שוין לאחר ירושה וישיבה, ער קען שוין זען אז ער זיצט שוין דארטן זעקס מיט א האלבן יאר און ער האט שוין זיין פלאץ, ס'איז נישט קיין ישיבה כל זמן נישט אלע האבן געקראגן לאחר ירושה וחילוק פון זיין חלק, און דערפאר איז די אמת'ע ביאה אין ארץ ישראל דווקא נאך כיבוש וחילוק פון גאנץ ארץ ישראל. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צוואַנציק אז אין ליקוטי שיחות איז דא א געוואלדיגער געשמאקער ווארט וואס דער רבי ברענגט אראפ דארטן, דער רבי זאגט אזוי ועל ועיין שם, גיב א קוק אין ליקוטי שיחות, על פי זה, דאס וואס מיר האבן ערשט געלערנט, אז ס'דארף זיין דער ענין פון ביאה אז אלע זאלן אריינקומען, אפילו איינער זיצט שוין דארטן זעקס מיט א האלבן יאר האט ער שוין געקראגן זיין פלאץ, הייסט עס נאכנישט קיין ביאה ווי ס'דארף צו זיין ווייל ס'נאך דא אידן וואס האבן נישט געקראגן, ביז דער לעצטער איד קריגט נישט זיין פלאץ הייסט עס נאכנישט קיין כיבוש, ס'הייסט נאכנישט קיין וירשתה וישבת בה, ס'איז נישט קיין ענין פון וישבת ווייל עם ישראל זענען דאך א ענין פון אלע אידן זענען דאך א ענין פון פון אחדות פון אלע אידן, זאגט דער רבי זייער געשמאק על פי זה מתורצת א תמיהה גדולה, ס'איז דא א געוואלדיגע תמיהה, אז וויבאלד אז ביכורים עניינו הודאה לה', וואס איז דער ענין פון ביכורים? ביכורים לערנט אונז אז מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן, ווי ס'שטייט קלאר אין היינטיגע פרשה, אנהייב פרשה, אז מען דארף ברענגען ביכורים און וואס מען דארף זאגן, אז מען דארף דאנקען דעם אויבערשטן. וואס מיינט דאס שאינו כפוי טובה? ער איז נישט קיין כפוי טובה נאר ער דאנקט אפ פאר דעם וואס דער אייבישטער גיבט אים ווי רשי ברענגט אראפ אין אונזער פרשה. זאגט דער רבי, אויב אזוי ווערט דאך די שאלה ואם כן צריך להיות מחויב בזה תיכף כשמקבל הטובה איז חייב היחיד בביכורים להודות לה' תיכף כשמקבל חלקו בארץ ויש לו פירות רבונו של עולם איינער א מענטש וואס ער קען שוין זען אז ער האט שוין זיין חלק זעקס יאר ביז ס'גייט אריבער די פֿערצן יאר האט ער שוין זעקס מאל געקענט ברענגען ביקורים, יעדן יאר ווען ס'הייבט אן וואקסן נעמט מען אראפ די ערשטע וואס איז געוואקסן, רואה תאנה איז לייגט ער ארויף אויף דעם א געמי א סימן, דערנאך נעמט ער עס אראפ נאר קומט מען דעם ניט פון די נאר פון די שבעת המינים, ווערט דאך די שאלה וואס טוט זיך דא פארוואס זאל ער נישט ברענגען, זאגט דער רבי לויט דעם וועט עס ווערן זייער געשמאק פארענטפערט, עם ישראל איז איז איין זאך, ס'אחדות, און דא גייט אריין אויכעט א זייער א געשמאקן ווארט פון אהבת ישראל, ווי קען א איד ברענגען ביכורים בשעת ער ווייס עס איז נאך דא איין איד וואס ער האט נאך נישט קיין פלאץ אין ארץ ישראל, דערפאר ווען דארף מען ברענגען ביכורים, נאך וואס וירשתה וישבת בה ווערט, כיבוש וחילוק הארץ אינגאנצן, אז ס'איז דא איין איד וואס ער האט נאך נישט זיין פלאץ קען מען נישט ברענגען קיין ביכורים. און דאס איז אויך דער קשר צווישן פרשת תבוא און חי אלול, יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער קשר, ווי געזאגט פריערט אז אין דעם נאמען פון די פרשה, אין די פרשה דארף ווערן דערמאנט דער ענין פון חי אלול וויבאלד עס ווערט דערמאנט יעדער יום טוב אין די פרשה וואס זי פאלט אלעמאל אויס, ווי געזאגט פריערט אויף חנוכה און פרשת וישב, און זעלבע זאך ווען ס'קומט אויס שבועות און ס'קומט אויס פורים, יעדער יום טוב ווען ס'קומט אויס מוז מען טרעפן דעם קשר, און דארף מען אויך טרעפן דעם קשר פון די פרשה פון תבוא מיט חי אלול,

וואס איז נתגלה געווארן דורכן בעל שם טוב און דעם אלטן רעבן, איז אז די עבודה פון תורה און מצוות זאל געטון ווערן אין אן אופן פון תבוא, דער יסוד פון סיי דעם אלטן רעבן און סיי דעם בעל שם טוב איז אז א איד ווען ער טוט תורה און מצוות זאל עס זיין אין דעם ענין פון תבוא, וואס מיינט תבוא? ווי ערשט געזאגט אז תבוא מיינט דווקא ווען אלע קומען אריין, ס'רעדט זיך נישט וועגן א פרטיות'דיגן, ווען אלס קומט אריין און אלע זיצן שוין, יעמאלט ווערט עס אנגערופן התיישבות, זאגט דער רבי אזוי איז אויך אין חסידות אריינגיין אינגאנצן אין דער עבודה, א איד זאל אריינגיין אינגאנצן אין דער עבודה, עס ברענגט א נייעם קאך, א נייעם געשמאק אין א אידן לערנען תורה און טון מצוות, ער זאל אריינגיין אינגאנצן מיט זיין גאנצן נשמה, מיט זיין גאנצן עצם, מיט זיין גאנצן גוף אין די מצוה, ביז אז עס בלייבט נישט איבער קיין נקודה אין מענטשן וואס איז נישט דורכגענומען מיט תורה און מצוות. דאס איז דער אויפטו פונעם בעל שם טוב און דערנאכדעם דער אלטער רבי אין מער פרטית'דיגע וועט מען לערנען שפעטער די חילוקים פונעם בעל שם טוב מיט דעם אלטען רבי'ן דער רבי זאגט כדלקמן וועט עס ווערן מוסבר אבער מיר זעהן שוין דא דער חילוק אז תבוא מיינט אז עס דארף זיין א ענין פון התיישבות אינגאנצען דאס האט אויפגעטאן חסידות אז עס דארף זיין דער ענין פון אריינגיין אינגאנצען אין דער עבודה.

איז ווי דער רבי זאגן שפעטער איז דער כללות'דיגער תבוא וועט ווערן ארויסגעגעבן אין דעם ענין פון הולדת פון בעל שם טוב און וואס דער בעל שם טוב האט מחדש געווען און מייסד געווען תורת החסידות און דער וירשתה וישבת בה דער צווייטער חלק אין תבוא וועט זיך ארויסגעבן מיט דעם געבארן ווערן פון דעם אלטן רעבן אין ח"י אלול אין פרשת תבוא און וואס האט מייסד געווען תורת חסידות חבד. אזוי זענען אויך אין ח"י אלול, איז אזוי ווי מען זעט אין כי תבוא אז ס'דא די צוויי עניינים דער כללות'דיגער און דער פרטית'דיגער, אזוי זענען אויך אין ח"י אלול פאראן ענליכע צוויי עניינים, ממש גלייך, אזוי ווי ס'דא אין תבוא אזוי דא אין ח"י אלול. א', דער יום הולדת פון בעל שם טוב דער מייסד פון תורת החסידות הכללית, ב', דער יום הולדת פונעם אלטן רעבן דער מייסד פון תורת חסידות וואס ווערט אנגערופן תורת חסידות חבד. וואס דער חילוק צווישן זיי איז? וואס דער חילוק צווישן דעם בעל שם טוב מיטן אלטן רעבן מיט דעם חסידות הכללית און חסידות חבד? זאגט דער רבי אז דער פריערדיגער רבי ברענגט אראפ אין ברענגט אראפגעברענגט אין ספר פון וואס ווערט אנגערופן התמים אז דער בעל שם טוב האט באוויזן ווי מען דארף דינען דעם אויבערשטן, ער האט באוויזן ווי דארף מען דינען דעם אויבערשטן, ווי געזאגט פריער אז מען זאל אריינגיין אינגאנצן און לעבן אינגאנצן מיט די מצוה און מיט די תורה, ווי דער שפעטער רבי מסביר זיין זייער קלאר וואס דאס מיינט, ווי מען דארף דינען דעם אויבערשטן, וואס דאס איז בדוגמא צום ענין הכללי פון כי תבוא, אזוי ווי כי תבוא מיינט דער אריינקומען, אלע זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל, אבער ס'איז נאכנישט דא דער ענין פון די פרטים, ס'איז נאכנישט דא קודם קודם וירשתה וישבת בה, ס'איז נאכנישט מיט א התיישבות ס'איז נאכנישט דארטן, און דער אלטער רבי האט באוויזן ווי קען מען זיין אן עובד הוויה, דער בעל שם טוב האט געבאוויזן ווי מען דארף דינען דעם אויבערשטן, ווי אזוי דינט מען דעם אויבערשטן, און דער אלטער רבי האט געוויזן ווי מען קען עס זיין, ווי קען מען זיין א עובד השם, דאס הייסט, ווי אראפצוברענגען דאס בפועל, דער בעל שם טוב האט געוויזן אז מען דארף, ווי מען דארף, און דער אלטער רבי האט געוויזן ווי מען קען עס טון בפועל, כולל והעיקר אין פרטים, בדוגמא צו וירשתה וישבת בה, ווי מ'וועט לערנען לקמון, אין סעיף י' וועט דער רבי עס ארויסברענגען זייער קלאר, דא איז נאך דער יסוד און דער עיקר פון דעם פון דעם חידוש וואס דער רבי איז דא מחדש, שפעטער וועט ער געבן די פרטים. איז די זעלבע זאך וואס איז דא אין פרשת תבוא די צוויי עניינים אז סאיז דא אויכעט אין דעם ענין פון יום הולדת פונעם בעל שם טוב מיטן אלטן רעבן און די און אויכעט דער מייסד זיין תורת חסידות הכללית פונעם בעל שם טוב און תורת חסידות חבד פונעם אלטן רעבן איז דא דער ענין פון כללי ווי מען דארף דינען דעם אויבערשטן און דער אלטער רבי איז ווי מען קען דינען ווי קען מען זיין א עובד השם אות ד' וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הידוע. מיר ברענגען עס ארויף, דער רבי האט ארויסגעגעבן א קונטרס, קונטרס עניינו של תורת החסידות, דארטן ווערט מבואר דער עניין. וועט מען פארשטיין בהקדם הידוע אז דער גילוי פון תורת החסידות איז א הכנה צו ביאת המשיח. דער גילוי וואס חסידות איז נתגלה געווארן אין די צייטן פון בעל שם טוב דערנאכדעם פונעם אלטן רעבן ביז היינט, איז דאס איז א הכנה אויף משיח'ן. און ווי ס'איז ידוע,

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד און מלכות, דאס דער ענין צוטיילט אין צוויי, ס'איז מוחין וואס איז אין קאפ און מידות וואס איז אין הארץ, דערנאכדעם איז דא דער ענין פון כתר וואס איז איבער, כתר איז מייסד דעם ענין פון די עשר ספירות, עשר ספירות קומען פון פון דעם ענין פון כתר, ווי מען זעט אויכעט אז א כתר געבט מען אויפן קאפ און ס'איז נישט אין גוף אזוי ווי דער מוח מיט די הארץ, סאו דער ענין פון כתר האט אין זיך צוויי דרגות, ס'איז דא חיצוניות עתיק, דער וואו עס ווערט אנגערופן עתיק, און עס איז דא חיצוניות און עס איז דא פנימיות עתיק, איז אלע גילויים וואס מיר קענען אויפטון מיט אונזער עבודה אין די וועלט ביז משיח עט קומען, נעמט זיך אויס פון חיצוניות עתיק, פנימיות עתיק עט ווערן נתגלה ווען משיח עט קומען ווי ס'שטייט, וראו כל בשר יחדיו מעט זען ממש פנימיות עתיק מעט זען אלוקות ממש בגשמיות, ווי דערמאנט אין יענע וואך אין די שיחה אז א מענטש וועט וועלן נעמען גיין אין גאס און זען א הפקר'דיגן בוים פון עפל ער עט וועלן נעמען א עפל עט דער בוים אים זאגן נא מ'טאר נישט דער בוים עט רעדן צו אים אזא גילוי אלוקות עט זיין עט אים זאגן די עפל איז ערלה דארפסט ווארטן נאך א צוויי יאר ביז מ'קען עס עסן חיצוניות עתיק פארוואס חיצוניות עתיק קען מען יא מגלה זיין יעצט חיצוניות עתיק האט א שייכות שוין צו דעם ענין פון די עשר ספירות. איז ממילא איז זעען מיר אז דער ענין פון גילוי תורת החסידות איז א הכנה צו ביאת המשיח, וויבאלד אז א הכנה האט אין זיך א מעין פון דעם ענין צו וועלכן עס איז די הכנה, זייער פארשטאנדיג, ווען א מענטש גרייט זיך צו צו עפעס, א מענטש גרייט זיך צו צו א בר מצוה פון א קינד, צו חתונה מאכן א קינד, אדער מיר זאגן יעצט מ'האלט אין די לעצטע טעג פאר ראש השנה, הכנה צו ראש השנה איז דורך אלול, מ'בלאזט שופר, מ'זאגט לדוד השם אורי, מ'מאכט א חשבון הנפש, בפרט פון חי אלול ווי ס'ברענגט זיך אין ברענגט זיך אראפ אין חסידות אז חי אלול איז גיט אריין א חיות אין אלול, ס'איז געבארן געווארן דער בעל שם טוב און דער אלטער רבי, און פון חי אלול ביז ראש השנה איז דא צוועלף טעג, יעדן טאג איז איז קען מען תשובה טון אויף א אנדער חודש, חי אלול אויף תשרי לעצטן יאר וואס מ'האט נישט געטון גוט, און חשוון איז אויף און י"ט אלול איז אויף חשוון, און אזוי ווייטער, זעלבע זאך אויכעט ווען מען גרייט זיך צו אויף סוכות, איז עס נישט מיט קיין מיט קיין אה, אין אלול איז אויכעט בלאזן שופר לדוד אורי און און דערנאך קומט די וואך פון סליחות, ווען ס'קומט די הכנה צו סוכות גרייט מען זיך צו מיט שמחה, מען גרייט זיך נישט צו מיט קיין סליחות און נישט מיט קיין ענין פון בלאזן שופר. סאו וויבאלד אז א הכנה דאס איז האט אין זיך א מעין פון דעם ענין צו וועלכע ער איז א הכנה, מען גרייט זיך צו אויף עפעס איז דאס מיט איז דאס אין דעם זעלבן אופן צו וואס מען גרייט זיך צו, ווי געזאגט פריערט, דארף מען זאגן. אז דער אויפטו פון חסידות איז דער ענין פון פנימיות, חסידות דער יסוד, וואס איז די איין ווארט וואס דער אויפטו פון חסידות, חסידות איז פנימיות, וויבאלד אז משיח העט קומען העט זיין דער ענין דעמאלט העט זיין דער ענין פון פנימיות עתיק ווי ס'ברענגט זיך אין ספרי קבלה אז יעצט איז נאר די אלע גילויים פון חיצוניות עתיק משיח העט קומען העט זיין פנימיות עתיק מוז מען זאגן אז וויבאלד אז די הכנה צו דעם איז חסידות מוז חסידות זיין אז חסידות דער אויפטו פון חסידות ברענגט דעם ענין פון פנימיות אין עבודת האדם בתורה ומצוות ברענגט דעם ענין פון פנימיות וואו אין אונזער עבודה אז אונזער עבודה האט מגלה געווען די חסידות אז ס'זאל זיין די עבודה אין תורה ומצוות אין א אופן פון פנימיות און דער רבי וועט מסביר זיין אין אות ה' וואס דער חילוק פון עבודה אין פנימיות און עבודה אין חיצוניות וואס דער בעל שם טוב און דער אלטער רבי האבן אויפגעטון און דערפאר איז חסידות ממשיך די פנימיות פון אלוקות פנימיות עתיק. און דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק אמיתית ענין פון פנימיות, פארוואס האט מען געזאגט אז פנימיות עתיק העט נתגלה ווערן ווען משיח העט קומען העט זיין וראו כל בשר יחדיו, זאגט דער רבי, ווייל ס'איז נאר אין עתיק שכולו פנים ואין בו בחינת אחוריים כלל ווי דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה, ס'איז נישטא אינגאנצן קיין אחוריים, ס'איז נישטא אינגאנצן קיין מציאות, קיין מציאות נאר אלוקות, דאס קען נתגלה ווערן נאר ווען משיח וועט קומען, אבער חסידות חבד האט אויפגעטון אז אין אונזער עבודה קענען מיר טון אין דעם ענין פון פנימיות, דאס וועט צוברענגען דעם ענין פון פנימיות אז משיח זאל קומען, און יעמאלט וועט זיין דער ענין פון התגלות פון פנימיות עתיק. אות ה'. גייט מסביר זיין מער וואס דער חילוק פון חיצוניות און פנימיות. דער חילוק צווישן פנימיות און חיצוניות אין פשטות, ביי א מענטשן, ביי אונז אין אונזער עבודה וואס מיינט עס? פנימיות מיינט ווי דער מענטש איז לעצמו, ווי א מענטש איז פאר זיך אליין, ער זיצט ביי זיך אליין, ער האט נישט צו טון מיט קיין אנדערן, ער טוט א ענין פאר זיך, און חיצוניות, ווי ער שטייט שוין בשייכות צו חוץ, ער שטייט שוין מיט א צווייטן, ער געבט משפיע צו א צווייטן אדער ער רעדט מיט א צווייטן, ס'האט צו טון שוין מיט א חוץ, צו א זולת וואס איז אויסער אים, ס'איז נישט אים אליין, ס'איז שוין אינדרויסן פון אים. וואס איז די נפקא מינה צווישן זיי אין עבודת האדם? דאס איז זייער געשמאק, איך זע וואס פנימיות מיינט אז ער איז פאר זיך, חיצוניות מיינט אז ער איז שוין מיט א צווייטן, וואס אבער די נפקא מינה, וואס דער חילוק אין זיי אין עבודת האדם? וואו זעט מען עס אין עבודה? איז דער רבי מסביר זייער געשמאק וואס דאס איז, ווען א מענטש טוט א זאך נאר מיט זיין חיצוניות, איז ער נישט אריינגעטון, איז ער נישט אריינגעטון אין דעם מיט זיין גאנצן עצם ופנימיות. ווען ער טוט א זאך נאר מיט זיין חיצוניות, ער טוט, אבער ס'איז אן רגש, אן אהבה, ער טוט, ער לערנט תורה, ער לייגט תפילין, ער טוט אלע מצוות, אבער ער איז נישט אריינגעטון אין דעם מיט זיין גאנצן עצם ופנימיות נאר בלויז מיט זיין חיצוניות, ער טוט עס, די מעשה בפועל טוט ער עס, און אין דעם גופא נאר די מדריגה אין אים וואס האט א שייכות צום ענין וואס איז חוץ אים, און וואס א סארט אופן טוט ער עס, אז מ'טוט א מצוה נעמט מען א זאך וואס איז אינדרויסן פון אים און ער לייגט אן די תפילין, ער גיבט צדקה, צו אלס וואס איז חוץ פון אים, און דערפאר בלייבט ער און די זאך וואס ער טוט צוויי באזונדערע זאכן. זייער זייער געשמאק פארשטאנדיג, מען ווערט צוגעדענקט, מען לייגט תפילין אזוי ווי מען פון די בר מצוה אן און מען ווערט עלטער און מען איז פארנומען, מען איז פארדייגעט, מען האט אנדערע זאכן אין קאפ און מען לייגט תפילין און מען טראכט נישט בשעת מעשה אויף וואס מען לייגט די תפילין, איז ממילא קומט אויס אז ער און די תפילין איז צוויי עקסטערע זאכן, דאס אלס ווען ס'איז בחיצוניות, בשעת אבער א מענטש טוט מיט זיין פנימיות איז ער אריינגעטון אין דעם, ווארום וויבאלד אז מצד זיין פנימיות איז נישטא קיין ארט פאר עפעס וואס איז חוץ אים, ווי געזאגט פריער, א פנימיות מיינט ווען ער איז פאר זיך אליין און ס'איז נאר ער, קומט במילא אויס אז טוענדיג א זאך, אפילו א פרטיות'דיגע, א גיט צדקה, א לייגט תפילין, ווען ער טוט עס אבער מיט זיין פנימיות, ווי געזאגט פריער, ער טוט עס מיט א רגש, אז מ'לערנט פאר'ן דאווענען, און זיך מתבונן, ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך, מ'דארף זיך מתבונן זיין אין שפלות האדם און גדלות הבורא, און יעמאָלט איז דער ענין אין גאַנצן אַ אַנדער סאָרט אופֿן, יעמאָלט טוט דאָס מיט זײַן פּנימיות און עצם ווערט די זאַך פֿאַראיינציקט מיט אים, ווי איין מציאות, יעמאָלט קען מען נישט זאָגן, אַז ס'איז ער איז איין זאַך און די זאַך וואָס ער טוט איז אַ צווייטע זאַך, נאָר ס'ווערט איין זאַך מיט די גאַנצע זאַך. אות ו. יעצט וועט מען קומען צו מסביר זיין, יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער אויפטו פון גילוי החסידות, און נאכדעם וואס איז דער אויפטו פון גילוי חסידות פון דעם אלטן רעבן בהוספה צו די גילוי החסידות הכללית פון דעם בעל שם טוב. דאס איז דער אויפטו פון גילוי החסידות, חסידות און בכללות פנימיות התורה, חסידות און בכלל פנימיות התורה, ווי מען רעדט למשל זוהר, עץ חיים, פרי עץ חיים, כתבי אריזל, אלע זאכן וואס ווערט אנגערופן פנימיות התורה, וואס ווערט אנגערופן דער זוהר חלק ג' רופט עס אן נשמתא דאורייתא. ס'דא דער ענין פון נגלה דתורה, דאס ווערט אנגערופן גופי תורה, גופא דאורייתא, און חסידות און פנימיות התורה ווערט אנגערופן מיטן נאמען נשמתא דאורייתא, דאס איז די נשמה פון תורה, איז מגלה וואס דער אויפטו פון חסידות איז מגלה די נקודת החיות, ס'מגלה די נקודת החיות פון א אידן אין אלע ענייני תורה און מצוות, דאס איז וואס חסידות האט אויפגעטון, חסידות האט ארויסגעברענגט און ס'האט אויפגעלויכטן דעם ענין פון תורה און מצוות ווי א איד טוט עס, וואס די תכונה פון חיות, דער רבי וועט ארויסברענגען ווי דער ענין איז אין חיות פשוט כפשוטו ווי מ'זעט חיות פון א גוף, לויט דעם וועט מען פארשטיין ווי די חיות פון חסידות טוט אויף אין א אידן, וואס די תכונה פון חיות איז אז דאס ווערט פאראיינציגט מיט דעם זאך וואס ער באלעבט, מיר האבן, מיר לעבן, בשעת מען לעבט איז דא א חיות די נשמה וואס איז מחיה דעם גוף, און ס'איז מחיה דעם גוף ווערט עס איין זאך מיט דעם גאנצן ענין, פארוואס? דער רבי זאגט זייער געשמאק ווי מען קען עס זען, ס'ווערט פאראיינציגט מיט דער זאך וואס ער באלעבט, ס'איז איין זאך ס'איז נישט קיין צוויי זאכן, חיות איז נישט מוסיף קיין נייע פרטים אין דער זאך וואס ער באלעבט, ס'איז נישט שייך צו זאגן אז ווען די נשמה קומט אריין אין דעם גוף און ער איז אים מחיה איז ווערט עס איז ער מחדש עפעס א נייע זאך? ער האט גארנישט מחדש. די בעסטע דוגמא אויף די וואס מען נוצט אלעמאל איז אז ס'דא א צימער וואס מען גייט אריין ס'דא דארטן אסאך זאכן און חס ושלום איינער וועט אריינגיין ווען ס'איז טונקל קען ער פאלן און קען זיך גוט צוקלאפן מען צינדט אן די ליכט וואס טוט די ליכט? די ליכט האט עפעס משנה געווען אין דעם צימער? די ליכט האט אויפגעטון אז דער וואס קומט אריין קען זען וואס ס'טוט זיך דארטן

דער רבי לייגט צו פון שיודע פון רבי'ן פון רבי'ן נשמתו עדן אין ע"ב, דזה שהגוף חי הוא לא מה שנמצא בו דבר חיוני, נישט דער גוף לעבט ווייל ס'דא אין אים א זאך וואס זי באלעבט אים, כי אם שהוא עצמו חי, די גוף אליין לעבט. און ער לייגט עס נאך געשמאק אז אין די מאמר דארטן יחיינו יחיינו שטייט דארטן אז דער הרגש פון פילן דעם לעבן איז נישט קיין גוטע סימן, דער רבי זאגט אז איינער פילט למשל אז ס'טוט אים וויי די קאפ אדער ס'טוט אים וויי די האנט, דאס איז א סימן אז עפעס איז נישט געזונט, ווען ס'איז געזונט דארף מען גארנישט פילן דעם חיות, ווייל דער חיות מיט דעם איז איין זאך, נאר דאס איז די נשמה פון דעם גוף פון דעם באלעבטן, יעדע נקודה פון גוף איז א לעבעדיגע נקודה, ס'הייסט אז דער חיות איז גייט אדורך אינעם גאנצן גוף און ער ווערט איין זאך מיט דעם גוף, און דער טעם אויף דעם איז, וואס איז דער טעם אויף דעם? דער טעם אויף דעם איז ווייל חיות איז די נשמה און פנימיות פון מענטשן. חיות איז די נשמה און די פנימיות פון א מענטש, און דערפאר איז אן ארט וואו חיות קומט אן, נעמט עס דורך דעם ארט אינגאנצן. חיות קומט אן אינעם גאנצן גוף, און עס נעמט דורך. דער גאנצער גוף ווערט אנגערופן א חי, יעדער איינער, יעדער חלק פונעם גוף ווערט אנגערופן חי. און דאס איז דער אויפטו פון חסידות אין דעם ענין פון תורה ומצוות. יעצט וועט זיין זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס האט חסידות אויפגעטון אין דעם ענין פון תורה ומצוות. א חידוש נפלא ביותר. דער לימוד התורה און קיום המצוות קען זיין אין אן אופן אז דער איד און תורה און מצוות זיינען ווי צוויי זאכן, ווי גערעדט אין דעם פרידיגן אות, די חילוק פון חיצוניות און פנימיות ווען א מענטש טוט עס בחיצוניות אדער א מענטש טוט עס בפנימיות, דאס זאגט ער דאס האט אויפגעטאן דער ענין פון חסידות. דער לימוד התורה און קיום המצוות קען זיין אין אן אופן אז דער איד און די תורה און מצוות זיינען ווי צוויי זאכן, אפילו ביי לימוד ה, ס'איז צוויי זאכן, ער איז ער, און ער לייגט תפילין, ער גיבט צדקה, ס'איז ס'איז אן דעם רגש און אן דעם ענין פון דעם ענין פון פנימיות פון עצם נפשו. און דער רבי זאגט אז לכאורה ביי לימוד התורה וואס דורך דעם ווערט ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ה', מבאר אין תניא, מבואר אין תניא אז דער אלטער רבי'ס לשון ייחוד נפלא ווען א איד לערנט תורה איז ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולהיות לאחדים וכו', ער ווערט איינציג מיט דעם אויבערשטן, דער אייבערשטער זאגט אז אנכי אנא נפשי כתבית יהבית, ווען אן איד לערנט תורה איז זיין מוח נעמט ארום די תורה, און די תורה נעמט ארום זיין מוח, ווערט ער איינס מיט תורה, לכאורה זעה איך דאך אז ווען א איד לערנט תורה ווערט ער דאך יא איינס מיט די תורה, זאגט דער רבי, ער ווערט מיטן אויבערשטן, להיות לאחדים מיטן אויבערשטן, איז עס בנוגע צו זיין כח השכל, נאר דארטן ווערט דער ענין פון דעת, אבער ער אליין כשלעצמו איז ער אין א אופן פון חיצוניות, ער מיט דעם וואס ער טוט איז צוויי זאכן. דער רבי וועט דאס מסביר זיין. חסידות אבער מאנט און באווייזט די וועג, ווי געזאגט פריער, חסידות מאנט און באווייזט די וועג און ס'העלפט אונז וויאזוי מיר זאלן עס טון, וויאזוי יעדערער קען מגלה זיין זיין פנימיות און חיות, און מצד פנימיות איז א איד איין זאך מיט תורה ומצוות, ווען ביסט מגלה די פנימיות, יעמאלט ווערט נתגלה פנימיות, וואס איז פנימיות פון א אידן? פנימיות פון א אידן איז אז ער איז איין זאך מיט תורה ומצוות, נישט קיין ענין פון חיצוניות אז ער מיט די מצוה איז צוויי עקסטערע זאכן, נאר ס'ווערט אז ער איז איינס מיט די מצוה. אויס זיין. דאס איז אויך די הסברה בדרך אפשר, אזוי זאגט דער רבי בדרך אפשר, פארוואס חסידות איז די הכנה צו ביאת המשיח ווען עס וועט נתגלה ווערן פנימיות עתיק. פריערט האט מען געזאגט שוין אט דעם יסוד אז וויבאלד אז משיח העט קומען עט זיין די התגלות פון פנימיות עתיק, דערפאר דארף זיין די הכנה אויך אויף דעם. יעצט זאגט דער רבי, און זאגן די הסברה, פארוואס חסידות דווקא איז די הכנה אויף ביאת המשיח. אלע מדריגות פון השתלשלות ביז חיצוניות עתיק גיבן אן ארט פאר א מציאות וואס איז חוץ פון עצמותו יתברך, ביז די דרגות פון פון פנימיות עתיק, חיצוניות עתיק אויכעט אריינגערעכנט, זיי אלע גיבן א ארט ווי דער אייבישטער האט געמאכט אין סדר השתלשלות, אז ס'איז דא א ארט וואס איז חוץ פון עצמותו יתברך, ווי מען זעט דאך דא למטה קומט דאס ביז א אופן אז דא אפילו זאכן וואס דער אייבישטער האט באשאפן מיט אזויפיל השתלשלות אז ס'קומט א זאך וואס ער גאר מנגד אויפן אייבירשטן, און דעריבער אפילו ווען עס עט ווערן נתגלה אין וועלט איז עס אלץ אין אן אופן אז עס איז נישט שולל בתכלית די מציאות פון וועלט, אפילו ווען עס ווערט נתגלה חיצוניות עתיק איז דאס נישט שולל בתכלית די מציאות פון וועלט, די וועלט האט דער אייבערשטער באשאפן ס'זאל זיין א וועלט וואס זאל עס מברר זיין, אבער ס'ווערט נישט, דער ענין איז נישט שולל דעם ענין בתכלית פון די מציאות, דאס איז אלץ ווען מען רעדט וועגן חיצוניות עתיק, מה שאין כן פנימיות עתיק מיינט דער עצם פון אלוקות. וואס מצד אים איז נישטא קיין ארט פאר עפעס וואס איז חוץ פון אים, רעדט זיך וועגן אזעלכע דרגות וואס דארטן איז נישטא קיין ארט וואס איז חוץ פונעם אייבערשטן, און דערפאר ווען פנימיות עתיק ווערט נתגלה אין עולמות, איז עס אין אן אופן אז וועלט במציאותו מיט אלוקות ווערן כביכול איין זאך, אין עוד מלבדו, ווי ווערט דאס? דורך דעם וואס חסידות האט מגלה געווען דעם ענין פון יעדערער קען מגלה זיין זיין, די חסידות מאנט און ס'באווייזט ווי יעדער איד קען מגלה זיין, ס'איז נשמתא דאורייתא, ס'איז די נשמה פון תורה, די ענין פון חסידות, און ס'ברענגט ארויס דעם ענין פון פנימיות און חיות, פון פנימיות פונעם אידן אין יעדן זאך וואס ער טוט, יעמאלט איז פנימיות איז א איד איז איין זאך מיט תורה און מצוות, האט ער יעמאלט דעם ענין שוין פון פנימיות עתיק, און דאס וועט ברענגען צו דעם ענין פון ביאת המשיח. און דערפאר איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אז פנימיות גילוי פנימיות עתיק וואס חסידות איז מגלה אין א אידן עט ברענגען נאכדעם אז משיח עט קומען עט זיין דער ענין פון גילוי פנימיות עתיק אין די גאנצע וועלט אין אות ח' עט דער רבי יעצט מבאר זיין ביז יעצט האט מען געלערנט מער פון חסידות וואס ס'האט אויפגעטון די ווארעמקייט און די לעבן און די נשמה פון טון פון טון מצוות און לערנען תורה יעצט עט דער רבי ברענגען דעם חילוק וואס דער חילוק פון דעם בעל שם טוב וואס ער מייסד חסידות חסידות הכללית, און דער אלטער רבי וואס האט מייסד געווען צו דעם דעם ענין פון חסידות חבד, און ס'דא אין דעם, וויבאלד אז ס'דא אין דעם צוויי דרגות, די צוויי דרגות, אין פרשת תבוא איז דא צוויי דרגות, ממש געשמאק מבהיל'דיג, אין פרשת תבוא איז דא די צוויי דרגות, ס'דא תבוא, און ס'דא וירשתה וישבת בה ווי שוין דערמאנט פריער, תבוא איז דער אריינקומען וירשתה וישבת בה, ווען אלע, גאנץ עם ישראל, וועלן האבן דעם פלאץ און יעמאלט ווערן זיי גאר מחוייב בביקורים, זעלבע זאך איז דא אין חסידות אויכעט, דער ענין פון כללי, דער ענין פון כי תבוא, דער ענין פון בעל שם טוב, וירשתה וישבת בה, ווי דער אלטער רבי האט מחדש געווען אין חסידות חבד. אין דעם חיות האדם וואס איז זיך מתפשט אין גוף, זענען פאראן צוויי מדריגות. עס ברענגט זיך אראפ אין חסידות אז עס איז דא צוויי דרגות אין דעם חיות וואס איז דא אין וואס איז דא אין א מענטשן. א', דער חיות כללי וואס באלעבט דעם גאנצן גוף, מיט אלע זיינע איברים בשוה, ס'איז דא א חיות וואס אלע, יעדער אבר לעבט די זעלבע זאך ווי אלע, מ'קען נישט זאגן אז אין דעם אבר דא מער חיות ווי אין דעם אבר, ס'איז אלץ דאס די חיות כללי וואס איז באלעבט דעם גאנצן מענטשן, אין דעם חיות איז נישטא קיין חילוקים פון איין אבר ביזן צווייטן, מ'קען נישט מחלק זיין אז דער אבר לעבט מער ווי דעם צווייטן, דאס איז אין דאס דאס ווען מ'רעדט וועגן חיות כללי, דערנאכדעם איז דא די חיות פרטי, די חיות פרטי מיינט יעדער אבר האט זיך א חיות וואס איז שייך צו אים, דער רבי זאגט אין הערה זיבן און דרײַסיק, דנוסף, ער ברענגט אראפ פון המשך פון תרס"ו פון רבי'ן רש"ב נשמתו עדן, דנוסף על זה, שבכל אבר יש כח פרטי השורה בו, יעדער יעדער אבר האט אין זיך א כח פרטי, האט ער אויכעט יש גם כן חיות פרטי המיוחד לאבר ההוא, יעדער איבר לעבט אזוי ווי אלע אנדערע איברים וואס האבן חיות כללי, נאר דאן האט ער א איבר וואס איז מיוחד, דער כח וואס קומט אריין אין די אויגן צו זען איז מיוחד, אויסגעמאסטן פונקט פאר די אויג, די זעלבע זאך איז אין די נאז און אין די אויערן, די זעלבע זאך איז אויך אין די האנט, אין די האנט איז דער כח אויף צו קענען רוקן די האנט, אזוי איז אין יעדן איבר איז דא א חיות פרטי, נישט נאר דער חיות כללי ס'דא אויך דער חיות פרטי. ב' דער חיות פרטי וואס איז אויסגעמאסטן אין יעדן איבר לויט זיינע תכונות,

אזוי ווערט ער אנגערופן אין אבות דרבי נתן פארוואס ווייל דער חיות דארטן אין דעם עקב אין דעם אין דעם אין די פיאטע פון דעם פוס איז דער איז דער חיות דארטן אזוי קליין אז מ'רופט אים מלאך המוות אזוי ווי א געשטארבענער פלאץ וויבאלד אז דער חיות איז נישט מאיר בגילוי זעט מען אז ס'דא אז ס'דא א חילוק אז דער לויט דעם ערשטן איז דער חיות הכללי אין אלעמען די זעלבע זאך דערנאך דא דער צווייטער א חילוק וואס דער חיות יעדער איבר האט זיך זיין דאס דער רגל האט זיך זיין חיות און דער ראש האט זיך זיין חיות ווי פריערט געזאגט

האט אריינגעברענגט א נייעם חיות כללי אין תורה ומצוות אין אלע אידן, וואס בכללות האט זיך דאס אויסגעדריקט, וואס האט דער בעל שם טוב געטון? האט מחזק געווען די אמונה, אין דעם ענין פון אמונה, און הגם אז דער כח האמונה נעמט דורך אלע כוחות הנפש און פועל'ט אויף זיי אין אן אופן פון חיות, ווי מ'זעט דער ענין פון אמונה איז א איד וואס ער איז א מאמין ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, איז מצד די אמונה איז אפילו. ער איז א קל, דער אלטער רבי זאגט דארט דעם לשון, אפילו קל שבקלים איז אויכעט מוסר נפשו על קידוש השם, וואס דאס קומט אלץ פון דעם ענין פון אמונה, און הגם אז דער כח האמונה נעמט דורך אלע כוחות הנפש, און פועלט אויף זיי אין אן אופן פון חיות, וואס נעמט זיי דורך אינגאנצן, עס נעמט דורך אינגאנצן, די אמונה נעמט דורך אינגאנצן דעם גאנצן גוף, כמו שנאמר, שטייט א קלארער פסוק אין חבקוק, דער צדיק באמונתו יחיה, פון וואס לעבט דער צדיק? דער צדיק'ס לעבן איז פון אמונה, דאס הייסט אמונה האט א השפעה אויפן גאנצן גוף, מיינט עס אבער נישט אז דער חיות האמונה נעמט דורך יעדן כח אויך מצד ענינו הפרטי, געוואלדיג געשמאק ווי מיר האבן גערעדט פריער, ס'איז דא דער חיות הכללי וואס אלע ווערן אנגערופן פון די זעלבע זאך, אלע קריגן די זעלבע חיות פונעם פון די נשמה, דערנאך דא דער חיות פרטי וואס יעדער איינער קריגט, אזוי איז אויכעט אינעם ענין פון אמונה, אמונה נעמט אדורך דעם גאנצן גוף, אבער נישט יעדן איבר פרטי לויט זיין ענין ווי ער איז, נאר מצד דעם ענין כללי פון יעדן כח וואס איז פארבונדן מיט דער נקודת האמונה פון דער נשמה. איז במילא איז אזוי ווי ס'דא א חיות כללי אין דעם גוף, ס'פעלט אבער דער ענין פון דער ענין פון חיות פרטי, אזוי איז דא אויכעט, ס'דא דער ענין פון חיות כללי וואס דאס איז דער אויפטו פונעם בעל שם טוב, און על דרך ווי די חיות כללי וואס נעמט דורך אלע איברים ווי גערעדט פריערט, און ווערט פאראיינציגט מיט זיי, דער גאנצער גוף ווערט אנגערופן א לעבעדיגער גוף, ס'איז נישט איינער באלעבט אים, ער לעבט, דער גוף לעבט, איז עס אבער נישט פארבונדן מיט'ן ענין פרטי פון יעדן איבר, נאר מיט דער נקודה כללית פון אלע איברים, וואס זיי זיינען א טייל פון גוף האדם. דאס איז אלזא דער בעל שם טוב האט מחדש געווען. דער אלטער רבי האט אבער ממשיך געווען א חיות אין יעדן כח פון נשמה און אין יעדער עבודה אין תורה ומצוות, דורך דעם ענין פון חסידות חבד, וואס ער ברענגט אראפ דעם ענין וואס מען לערנט די עניינים פון אלוקות און מען לערנט די עניינים השתלשלות און מען לערנט עס ממש בפרטי פרטים און עס ווערט פארשטאנדיג אין שכל, מען פארשטייט אין שכל דעם ענין פון די גרויסקייט פונעם אייבערשטן מיט אלס האט דער אלטער רבי מחדש געווען אין יעדער עבודה אין תורה ומצוות, אויך מצד דעם תוכן פרטי פון דעם כח פון יעדער איבר וואס מען טוט א מצוה, מיט דעם איז אין דעם ווערט אויכעט נתגלה דער ענין פון די חיות חיות פון יעדן כח במיוחד, אויך מצד דעם תוכן פרטי פון דעם כח, על דרך ווי דער חיות פרטי ווי געזאגט פריער ביי דעם חיות פרטי פון דעם גוף אז די הכח הרואה גייט אריין אין די אויג קען מען זען, דאס איז נישטא אין דעם ענין פון די חיות הכללי, חיות הכללי מאכט אז די אויג זאל לעבן. על דרך ווי די חיות פרטי וואס איז אויסגעמאסטן לויטן ענין פרטי פון יעדן אבר, אזוי דא אויך איז די זעלבע זאך, איז די בעל שם טוב איז די כללות'דיגער ענין פון אמונה, אמונה האט א השפעה טאקע אויפן גאנצן גוף אבער נישט אויף יעדן אבר ווי זיין חלק ווי ער איז, מה שאין כן דער אלטער רבי האט אויפגעטון אז ס'איז אין יעדן מצוה און אין יעדן פרט ווערט דאס ארויסגעזען די חיות וואס דער אלטער רבי האט אריינגעברענגט אין דעם און מחדש געווען און מייסד זיין חסידות חבד וואס דערפאר איז עס פארבונדן מיט חבד. דערפאר הייסט עס טאקע חבד, חכמה בינה דעת, פארוואס ווערט עס אנגערופן חבד, וואס שכל און די פעולה פון שכל איז דורך תופס זיין די פרטים, קצוות, פון דעם מושכל, וואס דער ענין פון שכל, שכל אז מען זעצט זיך אוועק און מען לערנט, נעמט מען אדורך דעם גאנצן ענין פון אלע זייטן ביז מען פארשטייט אים אקוראט, ביז מען פארשטייט אים גוט ווי ס'דארף צו זיין, און אין אן אופן וואס איז זיך מתלבש אין די כוחות הנפש, דער שכל ווערט מלובש אין כוחות הנפש, אז מען לערנט מען לערנט חסידות און מען לערנט חסידות חבד, ברענגט דאס צו אז ס'ווערט זיך מתלבש די כוחות הנפש פון דעם שכל וואס נעמט אדורך דעם גאנצן ענין צו פארשטיין דעם מאמר און דעם ענין פון די חסידות, און פועל'ט אין זיי אין אן אופן פנימי אויך מצד דעם תוכן פרטי פון דעם כח, דאס דער אויפטו פון חסידות הכללית פון דעם בעל שם טוב ווי געזאגט פריערט, און דא איז דער אויפטו פונעם אלטן רעבן מיט דעם מייסד זיין תורת חסידות חבד. אות ט', הגם אז דער חיות פרטי יעצט דער רבי ארויסברענגט זייער א געשמאקע זאך אין אות ט', לכאורה קומט דאך אויס אז דער בעל שם טוב וואס איז געווען דער דער ערשטער וואס האט מייסד געווען דעם ענין פון תורת חסידות חבד, לכאורה גיבט עס דאך א חיות כללי אויפן גאנצן גוף, איז דאס דאך העכער ווי דעם וואס דער אלטער רבי האט מחדש געווען און געמאכט דעם ענין פון פרטים, חיות כללי איז אסאך העכער ווי די חיות פרטי, דער רבי ארויסברענגען א חידוש נפלא ביותר אז דער חיות פרטי וואס דער אלטער רבי האט מחדש געווען איז העכער ווי דער חיות כללי וואס דער בעל שם טוב האט מחדש געווען, דערפאר קומט דאס נאך דעם ענין וואס דער בעל שם טוב האט מחדש געווען, דעם ענין מייסד געווען דעם חסידות הכללית, דעם ענין פון אמונה וואס דאס נעמט ארום אינגאנצן, קומט דער קומט דער העכערע דרגה וואס איז מחדש אפילו א יעדער פרט און יעדער איבר און יעדער זאך וואס א איד טוט ווערט דאס מיט דעם זעלבן חיות מיט דעם חיות פנימי און ווי א איד איז איין זאך מיט תורה און מיטן אייבערשטן. הגם אז דער חיות פרטי איז לכאורה א נידעריגערע דרגה אין חיות ווי דער חיות הכללי לכאורה איז דאך דאס נידעריגער, חיות הכללי איז כללי און דאס איז נאר פרטי, און דער רבי גיבט צוויי סיבות אויף דעם ווארום, א' ער איז א באגרעניצטער חיות, וויבאלד ער איז אויסגעמאסטן לויטן עבר, איז לכאורה איז ער נידעריגער ווי דעם חיות הכללי, חיות הכללי איז גיט דעם גאנצן גוף לעבן,

וויבאלד אז דער חיות גיט אן ארט פארן ענין הפרטי פון דעם עבר, ער גיט זיך אפ מיט אים, ער ווייסט אז דער עבר איז עפעס א מיוחד'דיגע זאך, איז אבער פאראן, איז לכאורה קומט ארויס אז ס'דא א מעלה אין דעם כללית'דיגן, וואס ערשטנס וואס דער ענין איז אז ער איז נישט באגרעניצט, און צווייטנס אז ער אז ער ברענגט א ביטול אינעם גאנצן גוף, איז אבער פאראן א מעלה אינעם חיות פרטי אויפן חיות כללי, ביז אז אין אים טוט זיך אויף א דבר חדש, דער מייסד זיין חסידות חבד איז ווערט א ענין פון א דבר חדש, אזוי ווי מ'האט געזאגט פריערט אין גוף איז דא די חיות כללי חיות פרטי, אזוי דא איז אויך דא די חיות כללי וואס דער בעל שם טוב האט געברענגט, די חיות פרטי פונעם אלטן רעבן ווערט נתגלה א דבר חדש. דאס גופא וואס חיות כללי איז נישט פארבונדן מיטן ענין הפרטי פון יעדן איבר, יע, ווי געזאגט דער חיות הכללי איז נישט פארבונדן מיט יעדן איבר, ער איז מחיה אלע איברים אבער צוזאמען און גלייך, איז א באווייז אז אין אים

דריקט זיך נישט אויס שלימות החיות ממש, איז איז ווען חיות הכללי גיבט נישט ארויס אזוי שטארק דעם ענין פון ווי ווייזט אויף דעם ענין פון חיות אויף דעם פרטית'דיגן עבר, און די חיות הפרטי ווייזט דווקא דריקט זיך אויס דער שלימות החיות ממש פון יעדן עבר, דא איז דער חידוש וואס מען זעט אין דעם ענין פונעם אלטן רבי מחדש זיין אז דווקא דער ענין פון די חיות פרטי און נישט די חיות כללי הוספה צו דעם חיות כללי פונעם בעל שם טוב, איז דא די הוספה פון חיות פרטי ווי דער אלטער רבי האט עס ארויסגעגעבן, און על דרך זה איז בנוגע צו תורת חסידות חבד, דווקא דורך דעם וואס דער אלטער רבי האט ממשיך געווען דעם חיות פון חסידות אין די פרטי כוחות הנפש לויט זייער תוכן, דורך דעם ענין פון חסידות חבד, ווען מען לערנט חסידות חבד ס'גיט ס'איז ווייזט דאס און ס'גיט דעם כח, ווי געזאגט פריער דעם לשון, דעם לשון פונעם פריערדיגן רעבן, אז אז דער בעל שם טוב האט מחדש געווען, האט באוויזן ווי מען דארף דינען דעם אויבערשטן, און דער אלטער רבי האט באוויזן ווי מען קען דינען דעם אויבערשטן, ווי מען קען, ווי מען טוט עס. ממילא און על דרך זה בנוגע צו תורת חסידות חבד, דווקא דורך דעם וואס דער אלטער רבי האט ממשיך געווען דעם חיות פון חסידות אין די פרטי כוחות הנפש לויט זייער תוכן, ווען מען לערנט האט עס א השפעה אויף יעדן אויף יעדן ענין אויף יעדן פרטי כוחות הנפש, ער זאל ווערן בעסער און זאל דינען דעם אייבערשטן, ס'זאל ווערן איין זאך מיט תורה און מיט מצוות און מיט'ן אייבערשטן, האט ער ממשיך געווען בשלימותו תורת הבעל שם טוב, דורך דעם האט ער משלים געווען דעם ענין פון תורת הבעל שם טוב, ער האט עס אראפגעברענגט דעם תורת הבעל שם טוב פון די אמונה, האט ער עס אראפגעברענגט בשלימותו, ווי ער האט געזאגט אז די פרטים ברענגט ארויס דעם חיות אויף יעדן פרט און פרט, ווייזט עס אז ער גיבט זיך אפ מיט דעם פרט, וואס דערפאר ווערן אויך די פרטי הכוחות דורכגענומען מיטן חיות פון חסידות, ווי דער אלטער רבי האט עס מחדש געווען, אות י', און דאס איז אויך דער קשר צווישן ח"י אלול און פרשת תבוא, יעצט וועלן מיר געפינען וואס דער קשר פון ח"י אלול מיט פרשת תבוא, זייער געשמאק. די חיות כללי פון תורת החסידות הכללית איז נרמז אין דעם ענין פון תבוא, געזאגט פריער, וואס מיינט תבוא, וואס מיינט כנ"ל סעיף ג', אריינקומען אינגאנצן אין דער עבודה פון תורה און מצוות, יא, מען דארף אריינקומען אינגאנצן ווי בעל שם טוב האט געזאגט אז אמונה ברענגט א נייעם וועג אויף דעם ענין ווי מען דינט דעם אויבערשטן מיט א חיות, וואס דאס איז מצד דער נקודת החיות וואס תורת החסידות גיט אריין אין דער עבודה פון תורה און מצוות. יא, זייער גוט, דאס איז אלץ תבוא. דערנאך דארף מען ממשיך זיין דעם חיות כללי אין די פרטי הכוחות עצמם, וואס דאס מיינט וירשתה וישבת בה, ווי געזאגט פריער ס'דא דער תבוא אריינקומען אינגאנצן אבער דערנאך דארף זיין וירשתה וישבת בה ביז אלע אידן קריגן זייער חלק, ביז ס'גייט אריין וירשתה וישבת בה, די עבודה קומט אריין אין יעדן פרט און פרט פון די כוחות הנפש פון א אידן, דערנאך דארף מען ממשיך זיין דעם חיות כללי אין די פרטי הכוחות עצמם, וואס דאס מיינט וירשתה וישבת בה, וואס מיינט דאס בפשטות ביי אונז? מ'טראגט אראפ דעם חיות כללי פון חסידות אין א התיישבות,